און נישטא קיין חשבון עוונות פארוואס, ווייל אידן זענען היינט עסוקים אין מצוות. מיין זיידע זכרון לברכה, משה מרדכי לעלעווער, ער פלעגט זאגן, מען רופט דעם היינטיגן טאג רופט מען אן גאט'ס נאמען, שם שמים, גאט'ס נאמען. האט ער געזאגט, וואס איז טייטש גאט'ס נאמען? האט ער געזאגט אז רבי דוד לעלעווער האט דערציילט אז ס'איז געווען אמאל א מלמד, האט געלערנט מיט א אינגל, האט אים אויסגעלערנט אותיות, ווערטער, האט ער אים געזאגט אז עס איז דא צוויי יודן,

ווען צוויי יודן האלטן זיך גלייך איינער מיטן צווייטן, אבער ווען איינער האלט זיך אויפן צווייטן, איז נישט נאר נישט קיין שם, נאר עס איז נאך א הפסק אויכעט, א סוף פסוק. האט מיין זיידע זכרונו לברכה געזאגט, אז א גאנץ יאר איז דא איינער איז א צדיק, איינער איז א רשע, און איינער העכער דעם צווייטן. ממילא קען מען נישט זאגן אויף דעם גאט'ס נאמען. אבער צו מארגן צו יום כיפור אלע זענען ריין, אלע זענען גלייך, דאס גאט'ס נאמען, ווייל אלע זענען גלייך. דאס גאט'ס נאמען. ביז ווען איז דאס?

זאגט די שפת אמת אויף דעם, אבל אין הדבר רחוק, ניין, ס'איז יא דער אמת אזוי שיותר כח והצלה, מער כח והצלה איז דא אין די הכנת המצוה מגוף קיום המצוה, ס'איז דא א גרעסערע כח והצלה אין די גרייטן א מצוה פון די גוף קיום המצוה, און ער לערנט עס ארויס א קל וחומר, ווייל אויב הרהורי עבירה קשה מעבירה, איז אוודאי אז די הרהורי מצוה, דער מענטש איז דאך משתוקק, ער זוכט א אתרוג, ער זוכט הדסים, ער בויט א סוכה, די הרהורי מצוה איז שטערקער פון די מצוה, און דערפאר מאכט מען נישט קיין עוונות דערפון. און מען דערציילט נאך אזא מעשה געווען ביים בארדיטשובער רב, ער האט געטראפן אמאל דעם שטן, האט ער געטראפן בין כסה לעשור, עשרת ימי תשובה, אז ער איז זייער צעבראכן, פרעגט ער אים וואס איז צעבראכן? זאגט אים דער שטן, ער האט געזען, מען ברענגט דא א שיף פיל מיט אתרוגים, און אידן גייען מאכן אויף דעם א ברכה אין סוכה, און ס'איז דאך דא די ידיעה, די גמרא זאגט, אז דער ענין פון ארבעת המינים איז גירא בעינא דשטן, איז דאס א חץ אין שטן'ס אויגן, ממילא בין איך צובראכן, זיי גייען מיר ווארפן אזויפיל חיצים? האט ער, האט ער, ס'איז אריבער אפאר טעג, דער בארדיטשובער רב זעט דעם שטן, אבער ער זעט ער איז זייער פרייליך, פרעגט אים, וואס ביסטו פרייליך? האט ער געזאגט כ'האב געפועלט אין הימל האט מען געגעבן רשות איינצוטרינקען די שיף די שיף איז דערטראנקען געווארן ממילא וועלן שוין אידן נישט קענען נעמען ארבע מינים ממילא איז ער פרייליך קומט חול המועד סוכות טרעפט ער נאכאמאל דעם שטן א דריטן מאל און דעמאלטס איז ער שוין געווען צעבראכן פרעגט ער אים וואס ביסטו צעבראכן האסט דאך איינגעזינקען די שיף וואס האט ער אים געזאגט יא די שיף איז איינגעזינקען געווארן און רוב אתרוגים טאקע נישט אנגעקומען אבער בדרך לא דרך האבן אפאר סוחרים מצליח געווען צו אראפברענגען אפאר אתרוגים נאך אלץ, מען האט מצליח געווען אריבערצוברענגען אפאר אתרוגים, און אידן רייסן זיך מיט אזא השתוקקות, מען צאלט אויף דעם אזויפיל געלט, ער זאגט די השתוקקות מאכט אזא רעש אין הימל, ס'וואלט מיר שוין בעסער געווען ווען אלע נעמען אתרוגים נארמאל, נאר די השתוקקות וואס מען רייסט זיך, מען וויל די מצוה, און נישטא און מען זוכט, שפיגל, דאס איז די השתוקקות, דאס איז גרעסער פון אלעסדינג, די השתוקקות איז גרעסער פון אלעסדינג, דער לימוד, דער לימוד, דער מעסעדזש פון דעם, אבער מען זוכט אן די מצוה, מען זוכט אן די אתרוגים, יא, מען איז פארנומען, דאס איז די גרעסטע מציל, מען בויעט די סוכה, ס'גייט יא, ס'גייט נישט, די אייבישטער זעט דיר מיט השתוקקות, ביי דעם איז נישטא דא קיין חשבון עוונות, זינדיגט נישט. די וועלט זאגט אזא ווערטל אז דערפאר יעדעם מען גיט א לייכטער, א גאלדענע מנורה, יא? א חנוכיה, איז די חנוכיה בשעת'ן מצוה, ווען דו צינדסט לעכט, צינדסטו אויף אזא, אזא זילבערנע חנוכיה, א גאלדענע חנוכיה. אין יעדע מצוה מאכסטו א גאלדענע בעכער קידוש, א גאלדענע בעכער. איז בשעת קידוש, איז, מאכט, מאכסטו קידוש אויף דעם גאלדענעם בעכער. מה שאין כן א אתרוג פושקע, אין די מצוה, ווען דו שאקלסט דעם, דעם אתרוג, דעמאלט איז עס נישט אין אתרוג פושקע. דאס איז די איינציגסטע פושקע וואס, די, די, זה קלי ואנוהו נישט בשעת מצוה, די הידור איז נישט בשעת מצוה, ווייל ס'ליגט דאך אין פושקע נאר ווען מ'שאקלט עס נישט, נאר מיט א חנוכיה, ווען די צינדסט איז עס אינעם חנוכיה, ביי דעם בעכער ווען די ווען די מאכסט קידוש איז עס אין דעם בעכער, אבער דא איז עס נאר ווען ס'איז נישט אין ווען ס'איז נישט אין פושקע ווען מ'שאקלט עס, די וועלט ווייל אתרוג איז דאך דומה ללב, אזוי שטייט אין חינוך, אתרוג איז דאך מרמז די הארץ, די הארץ דארף מען די השתוקקות פארן מצוה און נאכן מצוה. און די די פושקע פארן מצוה מ'גרייט זיך צו דעם אתרוג נאכן מצוה זאל בלייבן א רושם און וכו' א וואוילע מעשה איז געווען רב נטע פריינד וואס איז געווען זיין יארצייט אויף ח' תשרי אוועק פאר אפאר יאר רב נטע פריינד האט דערציילט האט געהערט די מעשה פון דעם צעלעמער רב די צעלעמער רב איז געווען אמאל אין מושב זקנים איז געווען א זון פון ערוגת הבושם צעלעמער רב ער איז אמאל אריינגעגאנגען אין מושב זקנים באזוכן א חבר זיינעם און א זקן מופלג רופט אים צו דעם צעלעמער רב און ער זאגט אים ער דארף פון אים א ברכה, וואס איז? ער האט געזאגט ער איז א זקן מופלג ער איז אלט הונדערט און זעכצן יאר, און ער בעט אים א ברכה אויף וואס? אז אז ער וויל שוין גיין פון די וועלט, פרעגט אים וואס איז געשען? הונדערט זעכצן יאר ווילסט שוין גיין פון די וועלט? זאגט ער אים איכ'ל אייך זאגן איך האב דא אין מושב זקנים האב איך דא א זון איך מוטשע זיך מיט אים שטארק, וויפיל איז אלט די זון? ניינציג יאר ער איז א שווערע בעל יסורים, ממילא איך קען עס נישט צוקוקן איך וויל שוין גיין פון די וועלט. האט צעלעמער רב געזאגט, לאמיר גיין מבקר זיין דעם זון, ער גייט אריין צום זון, האט ער געזען טאקע אז דער זון קען אינגאנצן נישט רעדן, ער איז געווען אזוי אזא בעל יסורים, אז ער האט נישט געקענט רעדן פון יסורים מרוב יסורים. און דער און דער חולה דער זון זאגט אים, אז זיין פראבלעם איז, אז ער ווייסט ער האט נאך פיר יאר צו לעבן, ער האט נאך פיר יאר צו לעבן, כאילו די יסורים מילא, ער ווייסט ער האט נאך פיר יאר צו לעבן. האט דער טענער מיר אראפגעזאגט פאר א מינוט פריינט האב איך געלאכט צוריקגעלאפן צום טאטן צו דער פון הונדערט זעכצן יאר זאג זאג נאר דו קענסט מיר זאגן וואס דו רעדסט פון דו ביסט הונדערט זעכצן יאר דו ווילסט שוין שטארבן דיין זון דארט אין א ניינציגער מוטשעט אים מיט די טירן ער ווייסט ער האט נאך פיר יאר צו לעבן אי וואס גייט דא פאר מיט ענגזייטי האט ער מיר געקענט מיר דערציילן ווען איך בין געווען א בחור איך האב געוואוינט אין קאלאמייע און דארטן איך בין אלט געווען צוואנציג יאר איך בין נישט געווען דער גרויסער מתמיד אבער איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן אין דער פאסט

אז א באס מינען אין שטאט איז דער נאך אדער באן מינען בעידא א סוכה א שיינע סוכה דא געבויט און וואס איז דער רבי צובראכן האט ער געזאגט ווייל דא אין קאלאמייע איז לעצטנס ס'דא יונגע יונגע נערים שקצים טרינקען זיך אן דא יעדן נאכט און זיי הייבן אן צו קנאקן וועמען זיי טרעפן אין די גאס איך בין דא מיט א סוכה אין די גאס און איך'ל נישט קענען שלאפן אין די סוכה זיי גייען דא אריינקומען זיי גייען דא שיסן און קנאקן ווייל זיי שיקערן זיך אן דא און נעמען שטעקענעס און שלאגן האט אים דער איד געזאגט, דער עלטער איד וואס איז אלט הונדערט זעכצן יאר, און ער זאגט, איך האב געזאגט פארן רבי רבי הלל קאלאמייער, רבי, האטס נישט קיין דאגות, איך'ל אכטונג געבן, איך קום דא מיט אייך עסן און מיט אייך שלאפן, איך קום דא מיט א גרויסע שטעקן, איך בין א גרויסער גיבור, איך'ל אכטונג געבן. און אזוי איז געווען, ער האט געזעצן ביי דער טיר פון דער סוכה, איינס אזייגער ביינאכט טאקע, שיכורים זענען געקומען דארטן קלאפן און זעצן, און בין איך ארויסגעגאנגען מיט א שטעקן, און זאגט ער, אנגעהויבן צו פליקן מיט א שטעקן אויף אלע גאסן ביז אלע זענען אנטלאפן. ער איז געווען א גיבור. צומארגנס ביינאכט ווייטער די זעלבע מעשה, איינס אזייגער ביינאכט, איך בין דארטן געווען זיבן טעג אזוי, צומארגנס ביינאכט ווייטער האבן זיי געקלאפט די שיכורים, און בין איך גלייך ארויסגעגאנגען אויך מיט א שטעקן אנגעהויבן צו קנאקן און פליקן, און די עולם איז אנטלאפן. עולם איז אנטלאפן, און אזוי בין איך געווען מיט אים זיבן מעת לעת, אכטונג געגעבן אויף אים, און ער איז געווען אזוי פרייליך, אז ער האט מקיים געווען די מצוות ווי ס'דארף צו זיין. ער איז געווען אזוי פרייליך מוצאי יום, מוצאי סוכות האט ער געזאגט, געב איך דיר א ברכה פאר דערפאר אז דו זאלסט לעבן הונדערט צוואנציג יאר, און קיינער פון דיינע קינדער זאל נישט אוועקגיין ווען דו לעבסט. און וועגן דעם ווייסט מיין זון אז ער האט נאך פיר יאר צו לעבן. און דאס איז ווי איך בין אלט הונדערט זעכצן יאר, און מיין זון ווייסט פון דעם אז ער האט נאך פיר יאר צו לעבן, און פאר דערפאר האט ער געבעטן דעם ברכה, אז און דערפאר האב איך דיר געבעטן די ברכה, אז ער האט געבעטן אז ער זאל שוין גיין פון די וועלט,

דער אלטיטשקער איז אלט געווען הונדערט זעכצן יאר, איז געווארן הונדערט צוואנציג יאר. ער זאגט אריבער צוויי שעה האט ער געקריגן א טעלעפאן אז די זון איז אוועק. אלע וועלן דערלעבן משיח מיט באריכות ימים ושנים. די לימוד פון דא, וואס הייסט עס מ'העלפט פאר אידן צו מאכן א מצוה? מ'העלפט צו מאכן א מצוה? און וואס הייסט עס הכרת הטוב? הכרת הטוב פון רעבעס, פון צדיקים?

נו וואס ווען ער האט גענדיגט בויען די צווייטע סוכה האט זי אים געזאגט ניין ניין איך זעה יעצט אז וואו דו האסט געבויעט פריער טאקע געווען דארט אזוי אין אומר ואין דברים צונומען די צווייטע און געבויעט די ערשטע אזוי ערב סוכות אין פארנומענע צייטן מיט אזא רואיגקייט מיט אזא זיסקייט און די ערשטע חסד איז ביי זיך אין שטוב צו זיין רואיג אין שטוב און זאל מען האבן א שבת שלום ומבורך